מ'האלט דף ו, מ'הייבט אן דריי שורות פון אונטען ה עמוד ב. זאגט די גמרא רבה בר בר חנה אייתי גיטא, רבה בר בר חנה האט געברענגט א גט פון מדינת הים קיין ארץ ישראל, פלגא איכתב קמיה ופלגא לא איכתב קמיה, האלב די גט האט מען געשריבן אין פארנט פון אים, און די אנדערע האלב נישט, אתא לקמיה דרבי אלעזר און האט געוואלט וויסן צו דאס איז בסדר. אמר ליה האט רבי אלעזר געזאגט אפילו לא כתב בו אלא שיטה אחת לשמה, שוב אינו צריך, ס'איז גענוג אז איין שורה האט מען געשריבען לשמה, דארף מען שוין מער נישט שרייבען לשמה, ממילא האסט געזעהן איין שורה איז גענוג. רש"י אויף דף ט"ו זאגט שיטה אחת מיינט א געוויסע שורה, די שורה וואס מען שרייבט די שם האיש, די שם האישה, די זמן, דאס הייסט די שיטה וואס מען שרייבט די תורף פון די גט, יענע שיטה מוז זיין לשמה, און יענע שיטה מוז מען זעהן אז ס'איז געשריבען לשמה. תוס' זאגט, פירוש שלא ראה אלא שיטה ראשונה, ס'איז משמע אין תוספות אז די ערשטע שורה אין די גט, אפילו דאס איז נישט די תורף פון די גט, אפילו דאס איז נישט די עיקר פון די גט, ס'איז גענוג מ'האט געזען די ערשטע שורה וואס איז געשריבען לשמה, דמסתמא סיימה לשמה, טאמער די ערשטע שורה האט מען געשריבען לשמה, מסתם האט מען ממשיך געווען די רעסט פון די גט לשמה, ממילא ווען ער קומט און ער זאגט בפני נכתב, הגם ס'איז נאר געווען איין שורה וואס איז נכתב בפניו איז דאס גענוג. די ראבד איז מדייק פון די גמרא, לכאורה גייט די גאנצע סוגיא לויט די שיטה פון רבה, אז די גאנצע טעם פארוואס מען דארף בפני נכתב איז לשמה, און אזוי איז משמע די לשון הגמרא, אפילו לא כתב בו אלא שיטה אחת לשמה. די רן איז מדחה די ראיה, ער זאגט, ס'מיינט מ'האט געשריבן די שיטה אחת וואס מען דארף שרייבן לשמה, ווייל די דין וואס די דין פון לשמה וואס איז מעכב אין גיטין איז אויף די תורף פון די גט, איז די שיטה, דאס שטימט על כל פנים מיט רשי'ס פשט, די שיטה אחת וואס מען האט געשריבן לשמה איז גענוג טאמער ס'איז בפני נכתב אויף יענע שיטה, אבער נישט די פשט אז מ'דארף בפני נכתב אלץ די ענין פון לשמה, לעולם קען זיין בפני נכתב דארף מען אלץ קיום. נו, מ'האט דאך געזעהן אין די גמרא פריער אז למאן דאמר וואס מ'דארף זאגן בפני נכתב בפני נחתם אלץ קיום, באמת איז גענוג בפני נחתם, די גמרא האט געפרעגט פארוואס דארף מען זאגן בפני נכתב אלץ קיום דארף מען נאר זעהן די חתימה, האט די גמרא געזאגט כדי מ'זאל נישט מחליף זיין בשטרות דעלמא. ווען איך שרייב נאר איך זאג נאר בפני נחתם וועלן מענטשן לערנען אז מען זעהט אז איין עד קען מקיים זיין א שטר איז הוא הדין שטרי ממונות וועט מען אויך סומך זיין אויף איין עד כדי מקיים צו זיין די שטר וועגן דעם האט מען מתקן געווען רבא האט געזאגט בפני נכתב כדי צו ווייזען אז די שטר איז אנדערש פון אנדערע שטרות, דאס איז א גט, ביי גיטין העלפט, האט מען מקיל געווען אקילו בה רבנן משום עיגונא אז איין עד קען מקיים זיין, איז די גאנצע סיבה פארוואס מען שרייבט בפני נכתב איז פשוט מחלק צו זיין די שטר פון אנדערע שטרות, איז אין די דין פון בפני נכתב איז גענוג אז מען זאל נאר, ס'איז גענוג איך האב געזען ווי מען שרייבט די איין שורה וואס ס'פעלט אויס לשמה, און מיט דעם קען איך זאגן בפני נכתב ס'איז געשריבן פאר מיר הגם ס'איז נאר געשריבן געווארן איין שורה, אבער די פשטות פון די גמרא איז מער משמע ווי די ראב"ד זאגט אז די סוגיא איז א ראיה צו רבה אז מ'דארף זאגן בפני נכתב אלץ לשמה. רב אשי אמר, איך דארף אפילו נישט זעהן ווי מ'האט געשריבן גארנישט כדי צו זאגן בפני נכתב, אפילו קן קולמסא וקן מגילתא איז אויך גענוג, איז דא צוויי פשטים אין רש"י, די ערשטע פשט אין רש"י איז קן קולמסא וקן מגילתא מיינט אז תיקון הקולמוס והקלף, ער האט געהערט ווי די סופר איז מתקן די פעדער וואס ער גייט שרייבען די גט, און די קלף אויף וואס ער גייט שרייבען די גט, עס זאגט רש"י כשחותכין אותו און מחליקין אותו, ווען מען מאכט די קלף גראד און ווען מען שניידט די די די קולמוס, האט ער געהערט ווי מען טוט עס לשמה, הגם ער האט נישט געזען ווי מען שרייבט די גט איז דאס גענוג, און די רא"ש שטעלט זיך שוין מען זאל נישט מיינען פון די רש"י אז ווען מען מאכט די קולמוס און די קלף מוז מען עס מאכן לשמה, ביי גיטין איז נישט דא אזא דין אז מען דארף מאכן די פעדער און די קלף לשמה, ס'איז נאר די כתיבה וחתימה וואס דארף זיין לשמה, איז לערנט די רא"ש אז די פשט איז אזוי, אז די שליח האט געהערט ווי דער סופר איז מתקן די קולמוס און די קלף, און בשעת מעשה ווען ער האט עס מתקן געווען האט האט דער סופר געזאגט אז ער גייט עס טוהן כדי צו שרייבן דא א גט לשם פלוני מיט פלונית, און דאס איז ער מעיד בפני נכתב מיינט ס'גענוג ער האט אפילו נישט געזעהן, ער זאגט איך האב געהערט בשעת מ'האט מתקן געווען די קלף און די פעדער ווי יענער זאגט לשמה און דאס איז גענוג. צווייטע פשט און די רא"ש לייגט נאך צו אז ס'מוז זיין אז די שליח איז מכיר די קלף, דאס הייסט פארדעם איז ער אריינגעקומען און האט געזען די קלף אויפן טיש פאר ס'איז עפעס געשריבן געווארן און יעצט ווען די סופר גיבט אים די גט אין די האנט זעהט ער דאס איז די זעלבע קלף וואס ער האט געזען פריער ממילא קען ער אננעמען אז דאס וואס די סופר האט געזאגט אז איך בין דא מתקן די קלף כדי צו שרייבען א גט פאר פלוני מיינט מען די גט וואס ער האט אים יעצט געגעבן. צווייטע פשט אין רש"י איז אז נישט די פשט אז ווען מען פאררעכט די קולמוס און די קלף, נאר ער האט געהערט ווי יענער שרייבט, דאס הייסט ווען יענער שרייבט הערט מען ווי די פעדער ריקט זיך אויפן פאפיר, ער האט געהערט די פעדער ריקט זיך און ער האט געהערט די פאפיר ריקט זיך ווען מען שרייבט עס, און ווייטער ער האט געהערט ווי יענער זאגט בשעת מעשה איך שרייב דא א גט לשם פלוני ופלונית.

הוא בעליה, דער שליח איז געווען בעליה וסופר געווען בבית אויף די ערשטע שטאק, אדער אפילו נכנס ויוצא כל היום כולו, די גמרא וועט מסביר זיין וואס דאס מיינט, כשר, ס'איז א כשר'ע גט. פרעגט די גמרא, הוא בבית וסופר בעליה, ווי אזוי איז דאס כשר, הא לא קא חזי ליה, ער דארף דאך זאגן בפני נכתב בפני נחתם, ווי איז דאס בפני נכתב, ער האט דאך עס נישט געזען, ער איז דאך נישט געווען אויפן זעלבע שטאק ווי די סופר, אלא לאו, מוז זיין ווען ער זאגט בפני נכתב מיינט ער כגון דשמע קן קולמסא וקן מגילתא. ער איז טאקע געווען אויף די ערשטע שטאק, ער האט נישט געזען ווי די סופר שרייבט, אבער ער האט געהערט ווי די פעדער גייט אויף די פאפיר, און ער האט געהערט ווי יענער זאגט אז ער שרייבט עס לשמה, ממילא קען מען אננעמען אז די גט וואס מ'האט אים געגעבן איז געשריבן געווארן לשמה. אמר מר. מ'האט דאך יעצט געזאגט אין די ברייתא אז נאך א זאך, חוץ בית עליה געשטאנען אפילו נכנס ויוצא כל היום כולו איז די גט כשר. פרעגט די גמרא מאן, ווער איז אריין ארויס די גאנצע טאג, אילימא שליח, אז די שליח איז אריין און ארויס בשעת די סופר האט געשריבן די גט, ער האט געזען אביסל ווי די סופר שרייבט, ער איז ארויס געגאנגען און צוריק געקומען, פרעגט די גמרא וואס איז די חידוש, השתא האסטו מיך געזאגט אין די רישא אז הוא בבית וסופר בעליה, דלא חזי ליה, אז ער האט בכלל נישט געזען די סופר, ער האט נאר געהערט די קול פון די פאפיר, אמרת, כשר, נכנס ויוצא, ווי ער זעהט ווי די סופר שרייבט, ער האט טאקע נישט געזעהן די גאנצע זאך, אבער עפעס האט ער געזעהן, מיבעיא דארפסטו מיר לאזן הערן א חידוש אז דאס הייסט בפני נכתב, טאמער ס'קען זיין בפני נכתב אפילו אן זעהן קיין שום חלק פון די כתיבה, על אחת כמה וכמה ווען ער זעהט א חלק פון די כתיבה, איז דאס זיכער א קיום אין בפני נכתב, וואס איז די חידוש? אלא נאר זאגט די גמרא סופר, נישט אז ער איז געווען אויפן ערשטע שטאק, ער האט גארנישט געזעהן, אבער די סופר איז יוצא ונכנס אינמיטן די כתיבה. פרעגט די גמרא פשיטא, פארוואס זאל עס נישט העלפן, משום דנכנס ויוצא נפסלינה ווייל די סופר גייט ארויס אינמיטן צו נעמען צו כאפן די אטעם, וועגן דעם ווערט די גט פסול, וואס איז די הוה אמינא? זאגט די גמרא, ניין, לא צריכא דנפק לשוקא, ער איז נישט סתם אראפגעגאנגען נעמען א קאווע, ער איז ארויסגעגאנגען אין די שוק וואו ס'דרייען זיך אסאך מענטשן, דנפק לשוקא ואתא, נאכדעם קומט ער צוריק פון די שוק און ער איז ממשיך די כתיבת הגט. מהו דתימא, דארט וואלט שוין געווען א הוה אמינא אז ווען ער איז ארויסגעגאנגען לשוק איניש אחרינא אשכחיה, ואמר ליה, ער איז ארויסגעגאנגען צו די שוק, ער האט געפונען אן אנדערע מענטש וואס האט אויך די זעלבע נאמען ווי די מענטש וואס האט געוואלט לכתחילה שרייבן די גט, און די פרוי פון די מענטש האט די זעלבע נאמען ווי די פרוי וואס ער האט געוואלט שרייבן די גט, ואמר ליה, און יענער פון די שוק האט אים געזאגט, טו מיר א טובה, שרייב מיר א גט, און יעצט ווען ער איז צוריק געקומען, האט ער ממשיך געווען און האט געשריבן די גט לשם די נייע מענטש וואס האט עס באשטעלט, אויב אזוי ווען ער גיבט די גט פאר די שליח, הגם די שליח האט געהערט לכתחילה ווי ער זאגט איך גיי דא שרייבן א גט פאר ראובן און רחל, אבער וויבאלד ער איז ארויסגעגאנגען לשוק קען זיין דאס איז שוין היינט נישט די זעלבע ראובן און רחל וואס ער האט געזאגט לכתחילה, און ס'איז טאקע נישט לשמה, קא משמע לן, מען דארף נישט חושש זיין פאר דעם. איתמר, בבל, וואס איז די הלכה אין בבל? טאמער איינער ברענגט א גט פון איין פלאץ פון איין מדינה צו א אנדערע מדינה אין בבל, אזוי איז תוספות מסביר, דאס איז די שאלה דא אין די גמרא. רב אמר, עס האט א דין כארץ ישראל לגיטין, אזוי ווי מען ברענגט פון איין מדינה צו א אנדערע מדינה אין ארץ ישראל דארף מען נישט זאגען בפני נכתב ובפני נחתם, אזוי אויך אין בבל דארף מען נישט זאגען בפני נכתב ובפני נחתם. ושמואל אמר ניין, ס'האט א דין כחוץ לארץ, אזוי ווי מדינת הים, מ'דארף יא זאגן. וואס איז די שאלה? וואס איז די יסוד המחלוקת? לימא בהא קמיפלגי, דמר סבר רב האט געהאלטן אזוי ווי רבה, פארוואס דארף מען זאגן בפני נכתב לפי שאין בקיאין לשמה? אויב אזוי, והני, די מענטשן וואס וואוינען אין בבל, גמירי, זיי זענען תלמידי חכמים, און דא פאסט אפילו נישט וואס די גמרא האט געזאגט פריער די גזירה שמא יחזור הדבר לקלקולו, זאגט דער מהר"ם שיף ווייל דא די מענטשן פון בבל זענען אייביג געווען תלמידי חכמים, ס'איז נישט די פשט אזוי ווי מענטשן אין מדינת הים לאחר שלמדו, די מענטשן אין בבל זענען מעולם געווען תלמידי חכמים, איז ממילא איז נישט דא קיין חשש פון שלא לשמה. וועגן דעם זאגט ער מ'דארף נישט זאגן בפני נכתב, ומר סבר, שמואל וואס זאגט מ'דארף יא זאגן, ער זאגט די טעם פארוואס מ'האט מתקן געווען בפני נכתב לפי שאין עדים מצויין לקיימו, אויב אזוי, דא איז דאך דא צוויי אנדערע מדינות, און נישט דא קיין שיירות מצויות, דארף מען זאגן בפני נכתב כדי מקיים צו זיין די גט. והני נמי לא שכיחי, די צוויי מדינות אין בבל זענען אויך נישט שכיחי שיירות. פרעגט די גמרא ותסברא דאס קען זיין די מחלוקת, הא רבה אית ליה דרבא, מ'האט דאך שוין כמה פעמים געזאגט אז רבה האלט ווי רבא, ממילא אין הכי נמי ס'דא א פראבלעם פון לשמה, אבער נוסף פון די פראבלעם לשמה איז אויך דא א פראבלעם מ'דארף האבן קיום, איז אין הכי נמי אין בבל דארף מען זיך נישט זארגן וועגן די לשמה אבער מ'דארף זיך זארגן וועגן די קיום. אלא דכולי עלמא בעינן לקיימו, דכולי עלמא די סיי רב און שמואל גייען אז די פשט פארוואס מען דארף בפני נכתב איז אלץ רבא אלץ קיום, איז וואס איז די שאלה לכאורה דארף מען דאך האבן קיום ס'איז צוויי מדינות, רב סבר כיון דאיכא מתיבתא מישכח שכיחי, וויבאלד אין בבל זענען דא מתיבתות, ס'איז דא גרויסע ישיבות, ס'איז געווען איין גרויסע ישיבה אין סורא און נאך א גרויסע ישיבה אין נהרדעא, שכיחי, מישכח שכיחי, תלמידים גייען כסדר פון איין ישיבה צו די צווייטע און פון אלע שטעט צו די ישיבות, און ממילא איז כסדר דא שיירות מצויות, איז טאמער א גט קומט פון איין פלאץ צו די צווייטע, וועלן זיין מענטשן וואס זענען מכיר די חתימות ווייל ס'דרייען זיך אייביג מענטשן פון אלע פלעצער ווייל זיי קומען כסדר צו די ישיבות. ושמואל סבר, אין הכי נמי, ס'טרעפן זיך מענטשן וואס דרייען זיך פון איין פלאץ צו די אנדערע, ס'איז דא שיירות מצויות פון די בני ישיבה, אבער בני ישיבה זענען נישט גענוג מכיר צו זיין חתימות העדים, ווייל מתיבתא בגירסייהו טרידי, די בני ישיבה זענען ביזי לערנען, זיי ווייסן נישט וואס טוט זיך אין די וועלט, זיי ווייסן נישט מכיר צו זיין חתימות, אין הכי נמי, זיי קומען טאקע פון יענע פלאץ פון וואו די עדים שטאמען, אבער זיי ווייסן נישט פון קיין חתימות צו זאגן, זענען ביזי לערנען, ממילא העלפט מען נישט. איתמר נמי, אמר רב אבא אמר רב הונא, די גמרא ברענגט יעצט א ראיה אז די טעם פארוואס מען דארף נישט האבן בפני נכתב אין בבל איז נישט אלץ לשמה נאר אלץ שיירות מצויות, אלץ די מתיבתות, אמר רב אבא אמר רב הונא, עשינו עצמינו בבבל כארץ ישראל לגיטין, אונז האבן זיך געגעבן א דין אין בבל אזוי ווי ארץ ישראל בנוגע גיטין אז מען דארף נישט זאגן בפני נכתב, פון ווען אן האט מען זיך געגעבן א דין ווי ארץ ישראל? מכי אתא רב לבבל, פון ווען רב איז אנגעקומען צו בבל און האט אוועקגעשטעלט א ישיבה אין סורא, און רש"י זאגט הוא הדין ס'גייט ארויף אויף שמואל אויך אז שמואל האט אוועקגעשטעלט א ישיבה אין נהרדעא, און זייט דעמאלטס איז דא שיירות מצויות, אבער ביז דעמאלטס טאקע האט עס נישט געהאט קיין דין פון ארץ ישראל, הגם זענען געווען תלמידי חכמים ווייל מעולם מימים ימימה זענען בני בבל געווען תלמידי חכמים, אבער דאס איז נישט גענוג, ס'איז דא א ענין וואס מ'דארף מקיים זיין אזוי ווי רבא זאגט, אבער נאך רב איז געקומען איז שוין דא שיירות מצויות ממילא נישט דא קיין פראבלעם. און כנראה ער האט נישט געהאלטן אז די בני ישיבה בגירסייהו טרידי, ער האט געהאלטן מ'קען זיך סומך זיין אז זאלן וויסן מכיר צו זיין די חתימות.

צפון זייט פון עכו האט א דין פון מדינת הים מען דארף זאגן בפני נחתם פרעגט די גמרא והא בבל לצפונה דארץ ישראל קיימא בבל איז מער צפון ווי עכו דכתיב ויאמר השם אלי מצפון תפתח הרעה אז פון בבל וועט קומען די שלעכטס זעהט מען אז בבל איז געווען אין צפון ותנן אין די משנה איז געשטאנען ר' מאיר אומר אז הגם פון צפון צפון זייט פון עכו האט א דין פון מדינת הים אבער עכו אליין איז כארץ ישראל לגיטין ואפילו ר' מאיר לא קאמר אלא בעכו ער האט נאר געזאגט אז עכו האט א דין פון ארץ ישראל דמקרבא ווייל ס'איז זייער נאנט צו ארץ ישראל אבל בבל דמרחקא בבל וואס איז מער צפון פון עכו לא אפילו ר' מאיר איז מודה ס'האט א דין פון מדינת הים איז וויאזוי זאגסטו מיר אז אין בבל דארף מען נישט זאגען בפני נכתב בפני נחתם אין די משנה שטייט אלץ וואס איז צפון פון עכו דארף מען זאגען בפני נכתב ובפני נחתם. ענטפערט די גמרא, הוא מותיב לה והוא מפרק לה, ער האט געפרעגט די קשיא און ער האט געענטפערט, לבר מבבל, דאס וואס שטייט אז אלץ וואס איז צפון פון עכו דארף זאגן בפני נכתב ובפני נחתם, ס'איז אלץ חוץ פון בבל, דאס וואס רש"י האט געזאגט אין די משנה, המביא גט ממדינת הים, כל חוץ לארץ קרי ליה מדינת הים חוץ מבבל, רש"י האט געמיינט דא די שיטה דא אין די גמרא אז בבל איז אנדערש, ווייל בבל סיי זענען בקיאים לשמה, און סיי ס'דא שיירות מצויות מחמת די ישיבות. פרעגט די גמרא עד היכן היא בבל, מען דארף וויסן ווי איז די גבול פון בבל, ביז ווי גייט בבל, ווייל נאר אין בבל איז דא די די חילוק אז בבל איז אנדערש פון שאר מדינות הים, איז דארף מען וויסן וואס איז די גבול פון בבל, אמר רב פפא כמחלוקת ליוחסין כך מחלוקת לגיטין, אין די גמרא קידושין עשרה יוחסין שטייט דארטן אז בבל איז געווען די מערסט ריין כלפי יוחסין פון אלע אנדערע פלעצער, די גמרא זאגט דארטן א לשון כל הארצות עיסה לבבל, עיסה לארץ ישראל, כלפי ארץ ישראל אלע אנדערע לענדער, עיסה איז אזוי ווי א טייג וואס איז געמישט, ס'דא פסילים און ס'דא כשרים, ארץ ישראל איז מער ריין, אבער ארץ ישראל איז עיסה לבבל, כלפי בבל איז ארץ ישראל אויך גערעכנט פאר א עיסה, א פלאץ וואס איז מעורב כשרים און פסילים, נאר אין בבל איז עס אינגאנצן ריין, איז דארטן אויך וויל די גמרא וויסן כלפי די די מ'זאל וויסן ווי. איז בבל כלפי יוחסין, איך וויל וויסן טאמער איך האב חתונה מיט איינעם אין בבל קען איך סומך זיין ס'איז א מיוחס, ווי איז בבל איז דא א מחלוקת דארטן וואס איז די גבול פון בבל, זאגט די גמרא, כמחלוקת ליוחסין כך מחלוקת לגיטין, די זעלבע צוויי שיטות דארטן כלפי יוחסין ווי די גבול פון בבל איז אויך נוגע כלפי גיטין ווי דארף מען נישט זאגן בפני נכתב, רב יוסף אמר ניין, מחלוקת ליוחסין ביי יוחסין איז דא א מחלוקת אבער לגיטין איז זייער קלאר יעדע איינער איז מודה וואס די גבול איז בנוגע די דין פון בפני נכתב, דברי הכל אז די גבול איז עד ארבא תניינא דגישרא, זעהט אויס ס'איז דא א גשר ס'איז דא א בריק לעבן איינע פון די טייכן אין בבל, און ס'איז דא צוויי אגמים וואס זענען לעבן די בריק, די צווייטע אגם, ארבע תניוני, די צווייטע אגם וואס איז לעבן די בריק, דאס איז די סוף פון די גבול פון בבל. זאגט די גמרא ווייטער, רב חסדא מצריך מאקטיספון לבי ארדשיר,

אז רב חסדא האט געהאלטן פארוואס דארף מען זאגן בפני נכתב אזוי ווי רבה לפי שאין בקיאין לשמה, ממילא ווען מען ברענגט פון אקטיספון וואס דאס איז מדינת הים וואס זענען נישט בקיאין לשמה דארף מען זאגן מפאר אין נכתב, אבער והני די מענטשן וואס וואוינען אין ארדעשיר, ארדעשיר איז בבל, בבל איז תלמידי חכמים, והני גמירי ממילא פון ארדעשיר דארף מען נישט זאגן מפאר אין נכתב. פרעגט די גמרא די זעלבע קשיא ותסברא, דאס קען זיין די מחלוקת והא רבה אית ליה דרבא, אפילו רבה איז מודה צו רבא אז מען דארף אויך בפני נכתב אלץ קיום, איז ממילא טאמער מען דארף עס האבן אלץ קיום, סוף כל סוף ארדישיר און אקטיספון, צוויי אנדערע מדינות, איז אלץ דעם אליין אפילו צום זאגן אז ארדישיר איז בקיאין לשמה, אבער אלץ אין שיירות מצויות, זאל מען דארפן האבן בפני נכתב כדי מקיים צו זיין, אלא דכולי עלמא בעינן לקיימו לעולם די פשט פארוואס מען זאגט בפני נכתב איז אלץ קיום אליין. והני, די מענטשן פון ארדעשיר כיוון דאזלי לשוקא להתם, ווען זיי גייען אויף די מארק איינצוקויפן און טוהן סחורה, טוהן ביזנעס, גייען זיי צו אקטיספון. איז אלע די מענטשן פון ארדעשיר האנדלען אין אקטיספון, און ווען זיי גייען דארטן און זיי קויפן איין סחורה, שרייבן זיי שטרי חוב צו די מוכרים פון אקטיספון. און יענער האט א שטר חוב מיט זייער חתימה, און ער האלט אן צו די שטר חוב ביז די מענטש פון ארדישיר קומט און ער צאלט אפ די חוב, איז די גאנצע צייט האט ער חתימות פון די מענטשן פון ארדישיר, ממילא די מענטשן פון אקטיספון זענען מכיר אין די חתימות פון בני ארדישיר. ועוד זאגט רש"י אז וויבאלד די בני ארדישיר זענען כסדר אין אקטיספון כדי צו מאכן געשעפטן, איז טאמער ס'איז דא א גט וואס קומט פון ארדישיר צו אקטיספון קען מען טרעפן א מענטש פון ארדישיר וואס איז מצוי מקיים צו זיין די חתימות ווייל זיי דרייען זיך דארטן אויף ביזנעס, אדער די מענטשן פון אקטיספון אליין קענען מכיר זיין די חתימות מכח די שטרות וואס זיי האבן אין די האנט. איז ממילא פון ארדישיר ביז אקטיספון דארף מען נישט זאגן בפני נכתב. אבער הנך.

דארף מען זאגען בפני נכתב ובפני נחתם, לכאורה פארוואס? טאמער זיי דרייען זיך אין אקטיספון צו טוהן געשעפטן, קענען זיי זיך אויס מיט די מענטשן פון דארטן, וואלטן זיי לכאורה געדארפט קענען די חסימות פון די בני אקטיספון, זאגט די גמרא מאי טעמא, בשוקייהו טרידי, זיי גייען נישט דארטן סתם פארברענגען, זיי גייען דארטן אויף געשעפט, ווען זיי גייען אויף געשעפט זענען זיי עוסק אין געשעפט, אזוי ווי מען האט געזעהן די גמרא זאגט פריער אז די בני ישיבה זענען עוסק בתלמודם זיי ווייסן נישט קיין חסימות, די מענטשן וואס גייען אויף געשעפט זענען עוסק אין די געשעפט, זיי דרייען זיך נישט דארטן צו קענען די חסימות,

רב ששת מצריך אפילו משכונה לשכונה, א שכונה לשכונה, יעדע שכונה, דריי בתים הייסט א שכונה, איז אפילו ביידע זענען אויף די זעלבע זייט פון רשות הרבים, אבער מען גייט פון איין שכונה ביז די צווייטע, ברענגט א גט, דארף מען בפני נכתב ובפני נחתם, ורבא מצריך אפילו באותה שכונה, אפילו אין איין שכונה אליין, פון איין הויז ביז א צווייטע, מוז מען זאגען בפני נכתב ובפני נחתם, איז בשלמא ווען מען רעדט א נידון פון לשמה, אז מען דארף זאגען בפני נכתב ווייל ס'איז לשמה, פיין, די פלעצער זענען געווען אין מדינת הים, ממילא אין בקיאין לשמה איז אפילו בעיר אחת דארף מען האבן בפני נכתב ובפני נחתם, אבער רבא האט דאך געזאגט באותה שכונה, און רבא הוא דאמר לפי שאין עדים מצויין לקיימו, רבא איז דאך דער מאן דאמר וואס זאגט אז ס'האט נישט מיט לשמה, ס'האט צו טון מיט קיום, נו אויב אזוי וויאזוי קענסטו מיר זאגן אז ס'נישט דא קיין עדים שכיחי לקיימו, ס'נישט דא קיין עדים וואס איז שכיח לקיימו?

הגם אונז פסק'נען מיר ווי רבא אז די טעם פון בפני נכתב איז לפי שאין עדים מצויין לקיימו און נישט אלץ לשמה, אבער היינט זאגט תוס' יעדע פלאץ בכל מקומות ניידי כבני מחוזא היינט מענטשן זיצן נישט איינגעלייגט אין איין פלאץ, מען פארט כסדר, מען דרייט זיך נישט אויף איין פלאץ ממילא זענען מיר נישט בקי אין די חסימות פון די אייגענע שכנים. זאגט די גמרא, ר' חנן משתעי, ר' חנן האט דערציילט א מעשה אז ר' כהנא, אייתי גיטא, ר' כהנא האט געברענגט א גט,

האט רב געזאגט ניין, לא צריכת, מען דארף נישט, ווייל בבל איז אזוי ווי ארץ ישראל, אזוי ווי אין ארץ ישראל דארף מען נישט זאגן בפני נכתב אין בנ א, אין בבל אויך נישט, אבער הגם דו דארפסט נישט, ואי עבדת, טאמער דו גייסט יא זאגן בפני נכתב ובפני נחתם און וועסט מאכן זיכער אז האסט געזען די כתיבה, אהנית, האסטו עפעס אויפגעטון. מאי, וואס האסטו אויפגעטון? מאי עבדת אהנית, וואס האסטו אויפגעטוהן טאמער דו זאגסט בפני נכתב, האסט אויפגעטוהן דאי אתי בעל מערער לא משגחינן ביה. מען דארף טאקע נישט זאגן בפני נכתב ובפני נחתם, מען דארף נישט מורא האבן אז ס'וועט נישט זיין ווער ס'זאל מקיים זיין די שטר, ס'איז שיירות מצויות ס'איז דארטן דא ישיבות אזוי ווי ארץ ישראל, מ'וועט טרעפן איינער. אבער טאמער דו זאגסט נישט בפני נכתב ובפני נחתם און די בעל קומט יא און ער איז מערער, עט מען אננעמען די ערעור עט פסל'ן די גט, אין הכי נמי, טאמער מען איז מקיים מען טרעפט עדים עט די גט זיין כשר, אבער ביז די טרעפסט נישט קיין עדים וואס זאלען מקיים זיין די גט, דערוויילע וועט די גט זיין פסול. ממילא טאמער די זאגסט יעצט בפני נכתב ובפני נחתם האסטו פארדינט אז טאמער די בעל וועט קומען שפעטער און מערער זיין וועט מען אים בכלל נישט גלייבן מ'וועט נישט אננעמען די ערעור בכלל ווייל די האסט שוין מקיים געווען די גט מיט בפני נכתב ובפני נחתם זאגט תוספות ואי עבדת מהנית משמע דבפני נכתב מועיל בארץ ישראל וואס מיינט תוס' דא ארויסצוברענגן איז די ריטבא דאס מסביר שטארקער. ס'וואלט געווען א מקום צו זאגן, באמת, די ענין אז בפני נכתב ובפני נחתם איז מקיים א גט איז א חידוש, ווייל די גמרא האט דאך געפרעגט א קשיא, ס'איז דאך נאר אן עד אחד, לכאורה, די גמרא האט דאך געפרעגט, קיום שטרות דארף מען האבן צוויי עדים, האט די גמרא געענטפערט, ווייל באמת מדאורייתא דארף מען נישט קיין קיום שטרות, פארוואס, ווייל כמי שנחקרה עדותן בבית דין. נאר חכמים האבן חושש געווען משום עיגונא אקילו בה רבנן אז אפילו ס'איז א עד אחד ס'איז א שליח אליין, ווען ער זאגט בפני נכתב ובפני נחתם נעמט מען אן די קיום און שפעטער הערט מען נישט צו צו קיין ערעור פון די בעל איז ממילא ליגט דא א קולא מחמת עיגונא אקילו בה רבנן אז איין עד זאל האבן די כח פון שני עדים, אז טאמער די שליח להולכה זאגט בפני נכתב האט עס די זעלבע כח פון צוויי עדים וואס זענען מקיים. עס וואלט געווען א מקום צו טראכטן דאס איז דווקא אין א פלאץ ווי מ'האט מתקן געווען בפני נכתב ובפני נחתם, למשל פון מדינת הים, ווייל דארטן האט מען מורא געהאט אז ס'וועט נישט זיין ווער עס זאל מקיים זיין, איז האט מען מיקל געווען און מ'האט געזאגט מ'קען זיך פארלאזן בפני נכתב ובפני נחתם, איז דארטן העלפט עס, און ממילא ווען די בעל איז מערער הערט מען נישט צו, אבער דארטן וואו ס'האט נישט אויסגעפעלט די תקנה, למשל אין ארץ ישראל אדער אין בבל, וואס דארטן איז אייביג דא שיירות מצויות און מ'האט נישט מורא געהאט די פרוי וועט בלייבן אן עגונה, האט מען קיינמאל נישט מתקן געווען די תקנה בפני נכתב ובפני נחתם, איז אויב אזוי טאמער מ'האט עס נישט מתקן געווען אפילו מ'זאגט עס, אפשר האט עס נישט קיין כח. דא שטייט אין די גמרא ניין, אז אפילו מען דארף עס נישט זאגען, אבער אויב מען, טאמער מען האט עס יא געזאגט האט עס א קיום, איינמאל חזל האבען מתקן געווען אז בפני נכתב ובפני נחתם העלפט, איז אפילו ווי מען דארף עס נישט האבען העלפט עס אויך, איז במילא זאגט תוס' אין ארץ ישראל וועט זיין די זעלבע זאך. ברענגט די גמרא א ראיה צו די יסוד טאקע, אז טאמער מען זאגט בפני נכתב ובפני נחתם אפילו ווען מען דארף עס נישט האבען העלפט עס, כדתניא מעשה באדם אחד שהביא גט לפני רבי ישמעאל, אמר לו, צריך אני לומר בפני נכתב ובפני נחתם, או איני צריך, אמר לו, בני מהיכן אתה, פון ווי שטאמסטו? אמר לו, רבי מכפר סיסאי אני, איך קום פון כפר סיסאי. אמר לו, יא, צריך אתה לומר בפני נכתב ובפני נחתם, פארוואס? שלא תיזקק לעדים, זאלסט נישט דארפען שפעטער אנקומען צו עדים מקיים צו זיין די גט. לאחר שיצא, ווען דער מענטש איז ארויסגעגאנגען פון רבי ישמעאל נכנס לפניו רבי אלעאי, קומט רבי אלעאי אריין צו רבי ישמעאל, אמר לו, רבי, וואס איז פשט, איך גיי לערנען ווי רש"י לערנט, ס'איז אביסל דוחק אבער אזוי שטייט קלאר אין רש"י, רש"י האט פארשטאנען אזוי די גמרא, אמר לו, רבי, והלא כפר סיסאי מובלעת בתחום ארץ ישראל. פארוואס האסטו געזאגט פאר יענער אז ער דארף זאגן בעפאר און נאכדעם? כפר סיסאי איז מובלע אין די תחום פון ארץ ישראל, און נישט נאר דעם, וקרובה לציפורי יותר מעכו, ציפורי איז געווען א עיקר ישוב אין ארץ ישראל, און כפר סיסאי איז גאר נאנט צו ציפורי נאך אסאך נענטער פון עכו, ותנן אין די משנה איז געשטאנען ר' מאיר אומר עכו כארץ ישראל לגיטין, אז עכו האט א דין פון ארץ ישראל לגיטין אז מען דארף נישט זאגן בפני נכתב ובפני נחתם, ואפילו רבנן וואס דינגען זיך און זיי האלטן אז עכו דארף יא זאגן,

די לשון איז אביסל אינטערעסאנט, אבער לכאו' וואס די גמרא מיינט צו זאגן, ער האט אים געזאגט איך האב קיינמאל נישט געזאגט אז מען דארף זאגן בפני נכתב, איך האב געזאגט ס'איז אן עצה טובה צו זאגן בפני נכתב, פארוואס? ווייל ס'וועט העלפן כדי מבטל צו זיין א שפעטערדיגע ערעור, ווייל הואיל ויצא הדבר בהיתר, וויבאלד חזל האבן שוין געגעבן א שטעמפל אויף בפני נכתב בפני נחתם אז ס'העלפט, על כל פנים אין פלעצער ווי מען דארף עס האבן, יצא איז שוין ארויסגעגאנגען א הלכה אז בפני נכתב ובפני נחתם העלפט און ס'איז מבטל אן ערעור. פרעגט די גמרא, וואס איז געווען רבי אלעאי'ס הוה אמינא אז רבי ישמעאל האט געזאגט מ'דארף האבן בפני נכתב ובפני נחתם אז מ'דארף ס'פעלט אויס מ'דארף עס האבן הא איהו נמי שלא תזקק לעדים קאמר ליה וואס האט רבי ישמעאל געזאגט קוק אויף די ווערטער וואס ער האט געזאגט ער האט געזאגט צריך אתה לומר בפני נכתב ובפני נחתם פארוואס שלא תזקק לעדים, כדי זאלסט שפעטער נישט דארפן אנקומען צו עדים, האט ער דאך גאנץ קלאר געזאגט, איך האב נישט מחייב געווען בפני נכתב בפני נחתם, הגם ער האט געזאגט לשון צריך, אבער ער האט עס נישט מחייב געווען, ער האט געגעבן אן עצה טובה, אז מיט דעם וועסטו פארדינען שלא תזקק לעדים, ממילא וואס האט ער אים געפרעגט יעצט? זאגט די גמרא ביסט גערעכט, אבער לא סיימוה קמיה. רבי ישמעאל האט נישט געהערט, רבי אלעאי האט נישט געהערט די ווערטער פון רבי ישמעאל, מען האט עס דערציילט צו אים, ווען מען האט עס דערציילט האט מען נישט געענדיגט די ווערטער וואס רבי ישמעאל האט געזאגט, מען האט נאר איבערגעזאגט אז רבי ישמעאל האט גע'פסק'נט צריך אתה לומר, בפני נכתב בפני נחתם, מען האט אבער נישט מוסיף געווען שלא תזקק לעדים, ממילא האט ער פארשטאנען אז רבי ישמעאל האט מחייב געווען, ס'פעלט אויס, האט ער אים געפרעגט, ס'פעלט נישט אויס, ווייל ס'האט א דין פון, ווייל ס'איז דאך אזוי ווי ארץ ישראל, האט ער אים געענטפערט, איך האב קיינמאל נישט געזאגט ס'פעלט אויס, איך האב געגעבן אן עצה טובה. זאגט די גמרא נאך א הלכה, שלח ליה ר' אביתר לרב חסדא, ר' אביתר האט געשיקט א בריוו צו רב חסדא און ער האט אים געזאגט, גיטין, אנטשולדיגט, ער האט געשיקט א הלכה צו רב חסדא, גיטין הבאים משם לכאן, גיטין וואס קומען פון בבל קיין ארץ ישראל, אין צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם. פארוואס נישט? זאגט די גמרא, לימא קסבר לפי שאין בקיאין לשמה, לכאורה פשט איז ער האט געהאלטן פארוואס דארף מען שרייבן פון זאגן פארוואס דארף מען זאגן בפני נכתב אלץ א חשש פון לא בקיאין לשמה, אבער בני בבל והני גמיר זענען תלמידי חכמים, ממילא איז נישט דא קיין חשש שלא לשמה, איז פון בבל ביז ארץ ישראל דארף מען נישט זאגן. פרעגט די גמרא ותסברא והא רבה אית ליה דרבא, רבה איז דאך אויך מודה צו רבא אז מען דארף האבן בפני נכתב אלץ קיום אויך, אויב אזוי ס'איז דאך צוויי אנדערע מדינות וואלט מען יא געדארפט זאגן בפני נכתב ווייל אין שיירות מצויות. אלא דכולי עלמא בעינן לקיימו לעולם די פשט פון בפני נכתב איז אלץ קיום. אבער פון בבל און ארץ ישראל דארף מען נישט מורא האבן אז ס'וועט נישט זיין קיין עדים לקיים ווייל וכיוון דאיכא רבים דסלקי ונחתי מישכח שכיחי ס'איז דא אסאך מענטשן וואס גייען ארויף און אראפ פון בבל צו ארץ ישראל פון ארץ ישראל צו בבל, ממילא וועט זיך אייביג טרעפן מענטשן וואס וועלן מכיר זיין די חסימות, און וועגן דעם פעלט נישט אויס בפני נכתב ובפני נחתם, אזוי האט רבי אביתר גע'פסק'נט. אמר רב יוסף מאן לימא לן דרבי אביתר בר סמכא, ווער זאגט רבי אביתר איז עפעס א אנגענומענע פוסק אז מ'קען סומך זיין וואס ער זאגט? ועוד, איך וועל דיך ברענגען א ראיה אז ער איז נישט קיין בר סמכא, הא איהו דשלח ליה לרב יהודה, רבי אביתר האט געשיקט א בריוו צו רב יהודה און האט געשריבען אזוי, בני אדם העולים משם לכאן, די מענטשען, תלמידים, וואס קומען פון בבל קיין ארץ ישראל לערנען, הן קיימו בעצמן, זיי זענען מקיים אין זיך די פסוק וואס שטייט אין יואל, ויתנו הילד בזונה, והילדה מכרו ביין וישתו. איז רש"י טייטשט אז ער האט געמיינט צו זאגן אזוי, די מענטשן וואס קומען פון בבל לערנען אין ארץ ישראל, זיי בלייבן א היפש פאר יאר אין ארץ ישראל, זיי לאזן איבער די ווייבער אין בבל, די ווייבער זענען עגונות, זענען נישט מקיים קיין פריה ורביה, האבן זיי נישט קיין קינדער, ממילא דאס ווייזט אז די גאנצע ענין פון קינדער איז ביי זיי זייער גרינגשעציג, שנקל בעיניהם ילדים וילדות, און דאס מיינט דא די פסוק אז ויתנו הילד בזונה והילדה מכרו ביין, ס'כאילו אז זיי פארקויפן די קינדער אויף זנות און אויף און פאר עסן, זיי דארפן נישט קיין קינדער, זיי זענען נישט מחשיב קינדער בכלל, וועגן דעם זענען זיי נישט עוסק אין פריה ורביה, תוס' לערנט אנדערש, ס'איז נישט די פשט זיי זענען נישט עוסק אין פריה ורביה, זיי האבן געהאט קינדער וואס זיי האבן איבערגעלאזט צוזאמען מיט די פרויען אין בבל, אבער זיי וואוינען יעצט אין ארץ ישראל, איז די קינדער האבן נישט פון וואס צו לעבן, איז מילא דארפן זיך די קינדער פארקויפן פאר עבדים כדי צו עסן, בזונה טייטשט תוספות א לשון פון מזונות, אז ויתנו הילד בזונה די קינדער דארפן זיך פארקויפן פאר עבדים כדי צו נעמען מזונות. על כל פנים פירט אויס די גמרא אז דעי בריוו האט ער געשיקט, אין דעי בריוו האט ער געשריבן דא דעי פסוק פון יואל ויתנו הילד בזונה, וכתב ליה ווען ער האט געשריבן די בריוו האט ער עס געשריבן בלא סרטוט. עס הייסט א ספר תורה איז דא א דין פון סרטוט אז מען דארף מאכן שורות אין די ספר תורה מען דארף אריין קריצען אין די קלף אונטער יעדע שורה כדי די שורות זאלן זיין גראד און ער האט דא געשריבען די בריוו האט ער געשריבען דא א פסוק אין לשון הקודש און ער האט נישט געשריבען ער האט נישט אריין געקריצט דא קיין סרטוט אין די כתב אין די אין די אין די אין די פאפיר ואמר רבי יצחק שתיים ווען מען שרייבט צוויי ווערטער אין לשון הקודש כותבין מעג מען שרייבען אן קיין סרטוט אבער שלש

ס'איז געווען א מחלוקת דריי צו פיר וואס איז די שיעור וואס מ'דארף חושש זיין אז דער מענטש וועט שרייבן קרום אז ס'זאל מחייב זיין סרטוט. על כל פנים שטייט דא אין רבי יצחק און אין די ברייתא אז יעדע מאל מ'שרייבט כתבי הקודש מ'שרייבט פסוקים מלשון הקודש מוז עס האבן סרטוט אז ס'זאל זיין די כתב זאל זיין שיין עס איז א יופי פאר לשון הקודש. תוס' ברענגט דא א שאלה, א נידון, תוס' ברענגט ראיות לכאן ולכאן, צי דאס איז נאר געזאגט געווארן ווען מען דרש'נט א פסוק, אזוי ווי דא ער האט געוואלט דרש'נען פשט אין די פסוק, אדער אפילו ווען מען שרייבט נאר א מליצה, אמאל שרייבט מען ווערטער פון א פסוק אלס א מליצה, אפשר בכהאי גוונא גייט נישט אן די דין פון שרטוט. על כל פנים פון דעם וואס רבי אביתר האט געשריבן די בריוו, ער האט געשריבן דא א פסוק וואס האט געהאט מער פון פיר ווערטער, ער האט נישט געמאכט קיין שרטוט אין די אין די בריוו, איז א ראיה ער האט נישט געוואוסט פון די הלכה צו זאגן, זעט מען ער איז נישט געווען קיין אדם גדול. אמר ליה אביי אטו כל דלא ידע הא דרבי יצחק לאו גברא רבה הוא איינער וואס ווייסט נישט די דין פון רבי יצחק מיינט ער איז נישט קיין אדם גדול, בשלמא מילתא דתליא בסברא לחיי, ווען דו זאגסט ער האט נישט געוואוסט עפעס א דין וואס איז א דין וואס נעמט זיך מצד סברא, שוין, טאמער ער קען נישט קיין סברא איז ער נישט קיין אדם גדול. אבער הא גמרא היא, ס'איז נישט קיין דבר וואס תלוי אין סברא, ס'איז א דין, ער האט מקבל געווען, וגמרא לא שמיע ליה, ער האט נישט מקבל, ער האט נישט געהערט פון די דין, ס'מאכט אים נישט אויס תלמיד חכם. ועוד, הא רב, איך וועל דיר ברענגען א ראיה, ער איז יא געווען א גברא רבה, הא רבי אביתר הוא דאסכים מריה על ידיה, ר' אביתר איז געווען א מענטש וואס דער רבונו של עולם האט מסכים געווען צו אים, און דער רבונו של עולם האט אים מגלה געווען סודות מכוון צו זיין לאמיתה של תורה. דכתיב וואס שטייט אין פסוק ותזנה עליו פילגשו, דאס רעדט זיך וועגן די מעשה פון פלגש בגבעה, די מעשה פון פלגש בגבעה איז געווען איינער האט געהאט א פלגש, ותזנה עליו פילגשו, דאס מיינט נישט זנות, זאגט תוספות ווייל מען זעט ער האט איר געוואלט צוריק נעמען, ווען ס'וואלט געווען זנות וואלט ער נישט געוואלט צוריק נעמען, נאר ותזנה איז א לשון פון סרח, זי האט עפעס חוטא געווען ממילא האט ער איר ארויס געווארפן. און זי איז געגאנגען דארטן צו גבעת בנימין, און מ'האט איר מאנס געווען, און צום סוף איז זי געשטארבן, און זיי האבן געוואלט אז די בני בנימין זאל ארויסגעבן דער וואס האט איר מאנס געווען, זיי האבן נישט געוואלט, און פון דעם איז ארויסגעוואקסן א מורא'דיגע מלחמה, און עס איז געהארגעט געווארן צענדליגע טויזנט מענטשן. איז אויף די פסוק ותזנה עליו פילגשו, האט די גמרא געוואלט וויסן וואס איז דאס ותזנה וואס איז געווען די חטא וואס זי האט געטון פארוואס ער האט איר ארויסגעווארפן, איז רבי אביתר אמר זבוב מצא לה, ער האט געפונען א פליג אין די קערה וואס זי האט אים געברענגט פון מאכלים איז געווען דארטן א פליג, רבי יונתן אמר נימא מצא לה, ער האט געפונען א האר, די גמרא וועט זאגן גענוי ווי די האר איז געווען. ואשכחיה רבי אביתר לאליהו, רבי אביתר האט געפונען אליהו הנביא, אמר ליה מאי קא עביד הקדוש ברוך הוא וואס טוט די רבונו של עולם יעצט, אמר ליה עסיק בפלגש בגבעה, דער רבונו של עולם איז יעצט עוסק אין די פרשה פון פלגש בגבעה, ומאי קאמר, און וואס זאגט דער רבונו של עולם וועגן די פרשה, אמר ליה האט אליהו הנביא געזאגט, דער רבונו של עולם זאגט יעצט, אביתר בני כך הוא אומר, אביתר זאגט ס'איז געווען זבוב, יונתן בני כך הוא אומר, ס'איז געווען א נימא, אמר ליה האט רבי אביתר געזאגט חס ושלום, ומי איכא ספיקא קמי שמיא, דער רבונו של עולם האט דען א ספק אז ער זאגט דא די צוויי צדדים, אמר ליה האט אליהו הנביא געזאגט אלו ואלו דברי אלקים חיים, ביידע פון ענק האבן מכוון געווען לאמיתו של תורה, ווייל טאקע ביידע זאכן זענען געשען, הן זבוב מצא ולא הקפיד, ס'איז טאקע געווען א זבוב אין די מאכל אבער פון דעם האט ער נישט גענוג מקפיד געווען ער האט איר נאכנישט ארויסגעווארפן, שפעטער נימא מצא האט געפונען א האר והקפיד ער האט מקפיד געווען און ער האט איר ארויסגעווארפן. יעצט לכאורה זעהט מען פון דא, די גמרא'ס ראיה איז פון דעם וואס דער רבונו של עולם האט מסכים געווען על ידו, לכאורה ווי זעהט מען דער רבונו של עולם האט מסכים געווען על ידו, דער רבונו של עולם האט מסכים געווען צו רבי יונתן, ווייל מען זעהט ער האט איר נאר ארויסגעווארפן נאך נימא מצא, שטייט אין מהרש"א אז עס איז געווען א צירוף פון די צוויי, נאכדעם ס'איז געווען זבוב און יעצט איז אויך געווען נימא, איז צוזאמען די צוויי וועגן דעם איז ער ברוגז געווארן און האט איר ארויסגעווארפן, און אדרבה מען זעהט אז דער רבונו של עולם האט מגלה געווען די סוד צו רבי אביתר, ווייל דאס וואס רבי יונתן האט געזען האט יעדער דאך געזען, מ'האט געזען נאך נימא מצא האט ער ארויסגעווארפן, אבער די זבוב האט קיינער נישט געוואוסט פון דעם, ווייל ער האט דאך נישט ארויסגעווארפן בשעת ער האט געפונען די זבוב, עס זעט אויס מ'האט מגלה געווען די סוד צו רבי אביתר, איז וויבאלד הסכים הקדוש ברוך הוא על ידו איז א ראיה ער איז געווען א אדם גדול, ס'איז גראדע א פליאה עצומה, לכאורה תיפוק ליה. ער האט זיך געפונען מיט אליהו הנביא, פארוואס פון דעם אליין זעהט מען נישט אז ער איז א בר סמכא? עס איז אינטערעסאנט, עס משמע אין די גמרא דאס אז ער האט געפונען אליהו הנביא, דאס קען זיין עס איז נאך אלץ נישט קיין בר סמכא, פון דעם אז דער רבונו של עולם מסכים געווען על ידו, פון דעם זעהט מען ער איז געווען א בר סמכא. זאגט די גמרא וואס איז געווען דא די מעשה פארוואס ער האט מער מקפיד געווען אויף די נימא ווי די זבוב? אמר רב יהודה, זבוב בקערה, די זבוב האט ער געפונען אין די עסן, ונימא באותו מקום, דעמאלטס איז געווען די מנהג אז פרויען פלעגן זיך מגלח זיין באותו מקום אלץ חשש סכנתא אז בשעת די בעילה זאל זיך די מאן נישט ווערן קיין כרות שפכה מיט דעם וואס ער רירט אן די נימא בשעת בעילה, און די פרוי האט זיך נישט געשוירען, ממילא זאגט די גמרא זבוב איז נאר א ענין פון מאיסותא, ס'איז נישט געשמאק, ס'איז מיאוס צו עסן א זאך וואס האט א זבוב. אבער נימא איז נוגע צו סכנתא, ער וואלט געקענט ווערן א כרות שפכה, וועגן דעם האט ער מער מקפיד געווען אויף דעם. איכא דאמרי אידי ואידי בקערה אז אפילו די נימא רעדט זיך נישט באותו מקום נאר די נימא רעדט זיך אויך אין די מאכלים. פארוואס איז ער געווען מער ברוגז נאך די נימא? ווייל זבוב אונסא, זבוב קען זיך מאכן א אונס, ס'איז נישט קיין פשיעה א זבוב קען אריינפליען אין די עסן בעל כרחו, אבער נימא ס'זאל אריינגיין א האר אין די עסן דאס איז שוין א פשיעותא ממילא האט ער מער מקפיד געווען אויף דעם. אמר רב חסדא לעולם אל יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתו א מענטש דארף זיכער מאכן אז ער ווארפט נישט קיין שרעק אויף אנשי ביתו, שהרי פלגש בגבעה הטיל עליה בעלה אימה יסייע, די בעל האט איר מען האט מקפיד געווען אויף איר און איר ארויסגעווארפן, און וואס איז ארויסגעוואקסן פון דעם? והפילה כמה רבבות מישראל, צענדליגער טויזנט מענטשן זענען געשטארבן מחמת דעם. אמר רב יהודה אמר רב כל המטיל אימה יתירה בתוך ביתו, סוף הוא בא לידי שלש עבירות, עס קען צוברענגען צו די ערגסטע עבירות, קודם כל גילוי עריות, זאגט רש"י, טאמער אשתו וועט זיין א נידה, און ס'וועט קומען זמן טבילה, און ס'וועט זיין צו קאלט אינדרויסן און זי וועט נישט קענען גיין טובל זיין, וועט זי מורא האבן פאר דעם מאן צו זאגן לא טבלתי ווייל ער איז דאך א קפדן, און ממילא וועט זי משמש זיין נידה, קומט אויס די אימה יתירה האט גורם געווען ער זאל עובר זיין אויף גילוי עריות, שפיכות דמים, די מעשה פון פלגש בגבעה די קפדנות פון די בעל האט גורם געווען שפיכות דמים. וחילול שבת, אמאל קען זיין שבת די פרוי האט פארגעסן אנצוצינדען א לעכט פאר שקיעה אדער האט פארגעסן עפעס ארויף צו לייגן אויפן פייער א תבשיל, און וויבאלד זי האט אזוי מורא די מאן וועט געוואר ווערן און ער וועט ווערן ברוגז וועט זי עס טון אין שבת. מילא וועט ער גורם זיין חילול שבת. אמר רבה בר בר חנה הא דאמרי רבנן די גמרא זאגט אין מסכת שבת שלשה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשיכה ער מוז אנזאגען דריי זאכען קודם כל עשרתם מען דארף פרעגען די פרוי צו זי האט מעשר געווען די פירות וואס מען גייט עסען שבת עירבתם צו זי האט געמאכט עירובי חצרות און הדליקו את הנר דארף מען מצווה זיין אויף הדלקת נרות די אלע דריי זאכען צריך למימרינהו בניחותא מען דארף עס זאגען בניחותא מיט א איידלקייט און נישט מיט קיין רוגזה, כי היכי דליקבלו מיניה, כדי זיי זאלן מקבל זיין, ווען נישט זאלן זיי נישט מקבל זיין וואס ער האט צו זאגן. אמר רב אשי אנא לא שמיע לי הא דרבה בר בר חנה, איך האב נישט געהערט דעם מימרא פון רבה בר בר חנה, אבער קיימתיה מסברא, איך האב אליין פארשטאנען אז אזוי דארף מען טון.